בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ט', מיר הייבן אן דף ח' עמוד ב', די לעצטע שורה אונטן, ההוא גברא, זאגט די הייליגע גמרא, ההוא גברא דהוה קא מזבין חומרי פתכייתא, ס'איז געווען א מאן וואס ער האט פארקויפט חומרי פתכייתא זאגט רש"י, איז אזעלכע סארט זאכן טשאטשקעס, צו קנעפלעך צו וואס, צו אנדערע זאכן וואס מען נייט מיט דעם, וואס די דרך איז געווען, מען האט עס ארויף געלייגט אויף א שטריק, און דער מוכר פלעגט טראגן די שטריק אזוי ווי א קייטל ארום די האלז אזוי אסאך אזעלכע שטריק און אזוי פלעג ער פארקויפן אזוי איין שטריק אויף אמאל מיט די אלע קנעפלעך וואס זענען געווען אויפן שטריק על כל פנים אתאי ההיא איתתא איז געקומען א פרוי צו דעם מאן אמרה ליה האט זי געזאגט פארן מוכר הב לי חד שוכא געב מיר איינע פון די שטריקלעך איז אמר לה האט דער מוכר איר געזאגט אי יהיבנא לך מיקדשת לי טאמער איך וועל דיר געבן ביסטו מסכים צו נתקדש ווערן פאר מיר צו ווערן מיין פרוי אמרה ליה האט די פרוי געזאגט הבה מיהבה, געב שוין! איז אמר רב חמא, האט רב חמא געזאגט כל הבה מיהבה לאו כלום הוא, אוודאי די פרוי האט נישט מסכים געווען, זי האט געמיינט צו זאגן געב מיר שוין דעם שטריק און לאמיך אפ. פארציילט די גמרא אן ענליכע מעשה, ההוא גברא דהוה קא שתי חמרא בחנותא, עס איז געווען א מאן וואס האט געטרינקען וויין אין א געשעפט, אתאי ההיא איתתא, געקומען א פרוי, אמרה ליה, האט זי אים געבעטן הב לי חד כסא, געב מיר א גלעזל, אמר לה, האט דער מאן געזאגט אי יהיבנא לך מיקדשת לי, טאמער כ'על דיר געבן, וועסטו, ביסטו מסכים צו נתקדש ווערן פאר מיר מיט דעם גלעזל? אמרה ליה, האט די פרוי געזאגט, אשקויי אשקיין, טרינק מיר שוין אן! איז אמר רב חמא, האט רב חמא געזאגט, כל אשקויי אשקיין לאו כלום הוא, ווייטער ס'איז גארנישט, זי האט זיך געוואלט אפשאקלען פון אים. אן ענליכע מעשה, ההוא גברא דהוה קא שדי תמרי מדקלא, ס'איז געווען א מאן וואס האט געשניטן תמרים פון א דעקל בוים, אתאי ההיא איתתא, געקומען א פרוי, אמרה ליה האט זי אים געזאגט, שדי לי תרתי, ווארף מיר צוויי, אמר לה האט ער איר געפרעגט אי שדינא לך מיקדשת לי, טאמער איך ווארף דיר ביסטו גרייט צו נתקדש ווערן פאר מיר מיט די תמרים? אמרה ליה, האט זי אים געענטפערט שדי מישדא ווארף שוין, איז אמר רב זביד, האט רב זביד געזאגט כל שדי מישדא לאו כלום הוא, זי האט גארנישט געזאגט אוודאי איז זי נישט מסכים צו נתקדש ווערן פאר אים, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, הב. אשקי ושדי מהו, דהיינו די דריי מעשות וואס מ'האט דא געזעהן, איז ביי די ערשטע מעשה האט מען געזעהן אז די פרוי האט געזאגט הבה מיהבה, געב שוין, ביי די צווייטע מעשה האט זי געזאגט אשקויי אשקיין טרינק מיר שוין אן, ביי די דריטע מעשה האט מען געזעהן זי האט געזאגט שדי מישדא ווארף שוין, די שאלה איז וואס איז טאמער די פרוי האט נישט געזאגט א דאפלטע לשון, נאר די פרוי וואלט געענטפערט שדי. שיק אהער, טרינק מיר אן, אשקי, מיט אזא איידעלערע לשון, צו דא זאגט מען אויך אז זי האט זיך געוואלט אפשאקלען פון אים, אדער אפשר ניין, אפשר אז זי זאגט נאר איין מאל הבה, אדער אשקי אדער שדי, און אפשר איז דא זי יא מסכים צו נתקדש ווערן. איז אמר רבינא, זאגט רבינא, מקודשת, יא, אין הכי נמי, טאמער די פרוי זאגט נאר איין מאל די לשון, און זי זאגט עס נישט צוויי מאל, מיינט זי זיך נישט אפצושאקלען, נאר באמת זי איז מסכים צו נתקדש ווערן. רב סמא בר רקתא אמר, רב סמא בר רקתא קריגט זיך, און ער זאגט תגא דמלכא, ער שווערט זיך אינעם כתר, אינעם קרוין פונעם קעניג, אינה מקודשת, ס'איז קלאר אז די הלכה איז אז אפילו ביי אזא ציור אז די פרוי איז נישט מקודשת, פירט די גמרא אויס והילכתא, און די הלכה איז טאקע אינה מקודשת אז די פרוי איז נישט מקודשת, פירט יעצט די גמרא אויס דריי הלכות וואס מ'האט בעצם געזען נעכטן, והילכתא די ערשטע זאך זאגט די גמרא לגבי די מחלוקת רבה רב יוסף ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט שיראי מיט בגדים, וואס רבה האט געזאגט מ'דארף עס נישט אויסשאצן פון פריערט, און רב יוסף האט געזאגט מ'דארף עס יא אויסשאצן, זאגט די גמרא והלכתא, די הלכה איז ווי רבה אז שיראי לא צריכי שומא, אז מ'דארף עס נישט אויסשאצן. ווייטער זאגט די גמרא והלכתא כר' אלעזר, די הלכה איז אויך ווי ר' אלעזר וואס מ'האט נעכטן געזען אז ר' אלעזר האט געזאגט אז טאמער א מאן האט געזאגט פאר א פרוי התקדשי לי במנה און ער געבט איר א דינער, איז ברגע וואס ער האט איר געגעבן די דינער איז זי שוין מקודשת און שפעטער דארף ער משלים זיין די אנדערע נײַן און נײַנציק דינער איז די הלכה טאקע ווי רב אלעזר, און די דריטע זאך והלכתא כרבא אמר רב נחמן, די הלכה איז אויך ווי רבא אמר רב נחמן, וואס מען האט אויך נעכטן געזען, אז טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי התקדשי לי במנה, און ער געט איר נישט די מנה אנשטאטס דעם געט ער איר א משכון, האט רבא אמר רב נחמן געזאגט אז די פרוי איז נישט מקודשת ווייל מנה אין כאן משכון אין כאן, די הלכה איז טאקע ווי רבא אמר ר' נחמן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די גמרא איז יעצט דן אביסל בעניני קידושי שטר, איז אזוי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בשטר כיצד, וויאזוי איז מען מקדש א פרוי מיט א שטר, זאגט די ברייתא כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, דהיינו טאמער א מאן האט געשריבן אויף א שטיקל פאפיר, אפילו די פאפיר איז נישט ווערט א שווה פרוטה, אבער ווען מען האט געזען א שטר דארף נישט זיין ווערט א שווה פרוטה, איז טאמער א מאן האט געשריבן א שטר פארן טאטן פונעם מיידל, דא רעדט מען אז די מיידל איז א קטנה אדער א נערה, איז די מאן האט געשריבן בתך מקודשת לי, בתך מאורסת לי, בתך לי לאינתו, דיין טאכטער זאל זיין מיין פרוי, איז די אלע לשונות זענען גוטע לשונות פון קידושין, און די קידושין איז חל דורכן שטר, און ממילא טאקע הרי זה מקודשת, די מיידל איז מקודשת. מתקיף לה רב זירא בר ממל, פרעגט אבער רב זירא בר ממל, פארוואס טאקע? הא לא דמי האי שטרא לשטר זביני, דער שטר איז אנדערש פון נארמאלע שטרי מכר, פארוואס? ווייל התם מוכר כותב לו שדי מכורה לך, הכא בעל כותב בתך מקודשת לי, דהיינו נארמאל וויאזוי ארבעט א מכירה? ווער שרייבט די שטר? דער מוכר שרייבט פארן קונה, איך פארקויף דיך מיין פעלד. יעצט ביי א מאן און א פרוי, ווער איז די מוכר ווער איז די קונה? די פרוי איז די מוכר, זי איז מקנה זיך אליין צום מאן, איז אויב אזוי פארוואס עפעס ביי א שטר זאגט מען אז די מאן איז דער וואס שרייבט די שטר פארן פרוי? פארוואס זאל מען נישט זאגן פארקערט אז די פרוי איז די מקנה זי זאל שרייבן דעם שטר פארן מאן? ענטפערט די גמרא, אמר רבא, התם מעניינא דקרא, והכא מעניינא דקרא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, אז וואס? אז התם, ס'טייטש לעניין מכר, כתיב, שטייט אין פסוק, ומכר מאחוזתו, איז פשט דער וואס פארקויפט, אין אים איז עס תלוי, במוכר תלה רחמנא, דער מוכר איז דער וואס דארף דא מאכן די חלות, ער דארף שאפן די קנין, איז דערפאר ווען עס קומט צו א מכירה איז דער מוכר דער וואס שרייבט די שטר, אבער הכא כתיב כי יקח, ביי א קידושין שטייט כי יקח אז דער מאן דער קונה ער איז דער וואס שאפט די קידושין, בבעל תלה רחמנא איז דערפאר דער מאן דער וואס דארף שרייבן די שטר. איי פרעגט די גמרא, התם נמי כתיב שדות בכסף יקנו, ס'דא א פסוק אין ירמיה וואס דארט שטייט אין פסוק שדות בכסף יקנו איז משמע אז די קונה איז דער וואס שאפט די חלות דער וואס שאפט די קנין איז משמע אז די קונה איז דער וואס שרייבט די שטר איז ווי אזוי זאגסטו מיר פארקערט אז די מוכר שאפט אלעס ענטפערט די גמרא קרי ביה יקנו דהיינו מען דארף טאקע ליינען אביסל אנדערש שטיין שטייט אין פסוק יקנו אבער מען דארף ליינען כאילו עס וואלט געשטאנען יקנו דהיינו אז דער יקנו דער מקנה ער איז דער וואס שאפט די חלות קנין ער איז דער וואס דארף שרייבן דעם שטר איי פרעגט די גמרא מאי טעמא קרית ביה יקנו, פארוואס טאקע זאגסטו אז מען דארף גורס זיין יקנו, משום דכתיב ומכר, דהיינו האסט געהאט דא א סתירה, פון איין זייט שטייט אין פסוק ומכר מאחוזתו, דאס שטייט אין די תורה, איז משמע אז די מוכר ער איז דער וואס שאפט די חלות, פון די צווייטע זייט האסטו א פסוק אין ירמי' שדות בכסף יקנו, איז משמע אז עס איז תלוי אינעם קונה, איז וויאזוי פארענטפערסטו די סתירה? דו טוישט דעם יקנו אויף א יקנו, איז מיט דעם האסטו עס פארענטפערט, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא הכא נמי, קרי ביה כי יקיח, דכתיב את בתי נתתי לאיש הזה, דהיינו, ביי קידושין זאגסטו אז די מאן דארף שרייבן די שטר פארוואס ווייל שטייט כי יקח, דהיינו די תורה האט עס תולה געווען אינעם מאן, אבער, פרעגט די גמרא אויף דעם איז אויך דא א סתירה, ווייל שטייט אין פסוק את בתי נתתי לאיש הזה, איז משמע אז די טאטע פון די מיידל, וואס ער שטייט דאך אנשטאטס די מיידל, ער איז דער וואס שאפט די קידושין. איז וואס גייט פאר? די מאן שאפט די קידושין אדער די מיידל שאפט די קידושין? איז פארוואס זאלסטו נישט פארענטפערן די סתירה אויך אזוי, און אנשטאטס ליינען כי יקח זאלסטו גורס זיין כי יקיח, דהיינו נישט די מאן איז דער וואס שאפט עס, נאר די פרוי איז דער וואס שאפט עס, און מיט דעם העסטו שוין פארענטפערן די לשון פונעם פסוק, און מ'וועט אויך זאגן אז די פרוי איז דער וואס דארף שרייבן דעם שטר. אלא אמר רבא, און מילא ענטפערט טאקע רבא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקרא, דהיינו די אלע זאכן זענען הלכה למשה מסיני, ס'איז דא הלכה למשה מסיני אז ווען עס קומט צו א מכר איז די מוכר דער וואס שרייבט, ס'דא הלכה למשה מסיני ווען עס קומט צו קידושין, איז די מאן דער וואס שרייבט, נאר וואס די אלע פסוקים וואס מען האט דא געזען איז סך הכל אסמכתות, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, התם נמי כתיב, ואקח את ספר המקנה, פשט אזוי, אוואדע ווען דו האסט צוויי פסוקים וואס קוקט דיך אויס אביסל ווי א סתירה, קענסט נאך נישט פארדרייען קיין פסוקים וועגן דעם, דהיינו אז ס'שטייט אין פסוק יקח, און שטייט אין אן אנדערע פסוק את בתי נתתי לאיש הזה, קענסטו נישט יעצט זאגן אז כי יקח איז פשט כי יקיח, און די פרוי איז די וואס פועל'ט די קידושין. ס'ארבעט נישט אזוי נאר אוודאי כי יקח מיינט די מאן פועל'ט די קידושין, איי שטייט את בתי נתתי לאיש הזה? ס'איז נישט די גרעסטע קשיא. את בתי נתתי לאיש הזה שטייט נישט קלאר אז די טאטע פון די מיידל איז די וואס פועל'ט די קידושין. שטייט סך הכל ס'איז משמע אביסל אז די טאטע איז די וואס פועל'ט עס, אבער ס'איז נישט קיין קלארע סתירה, און מילא דארט אוודאי טשעפעט מען נישט. דארט שטייט כי יקח, כי יקח מיינט די מאן, און פון די פסוק איז א גוטע ראיה. איי פארוואס די פסוק אין ירמיה טוישט מען יא? פארוואס די פסוק שטייט אין ירמיה שדות בכסף יקנו, דארט פלוצלינג הייבסטו אן גורס זיין יקנו? איז אויף דעם זאגט די גמרא ווייל דארט אין ירמיה אליין שטייט דארט בהמשך ואקח את ספר המקנה, וואס דארט איז קלאר משמע די פסוק זאגט קלאר אז ירמיה זאגט ירמיה האט דארט געקויפט די פעלד, און ירמיה זאגט ואקח את ספר המקנה אז ער האט גענומען דעם שטר פונעם מוכר, איז פשט שטייט קלאר אין פסוק אז די קונה ירמיה האט גענומען דעם שטר פונעם מוכר, דהיינו דער מוכר האט געשריבן דעם שטר, דער מוכר איז דער וואס האט גע'פועל'ט די חלות. איז אויב אזוי, דארט איז טאקע נישטא קיין ברירה, דארט מוז מען גורס זיין שדות בכסף יקנו, אז דער מקנה, דער מוכר, איז דער וואס פועל'ט עס. אבער דא, ביי קידושין וואס שטייט כי יקח, קען מען נישט טוישן די פשוט'ע טייטש, און אוודאי איז אלעס תלוי אינעם מאן, וואס די מאן איז דער וואס מאכט די לקיחה און די מאן איז דער וואס איז מקדש די פרוי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, ואמר רבא אמר ר' נחמן, האט רבא נאכגעזאגט בשם ר' נחמן, כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, בתך מקודשת לי, בתך מאורסת לי, בתך לי לאינתו, בין על ידי אביה בין על ידי עצמה, מקודשת מדעתו, והוא שלא בגרה, דהיינו, זאגט רבא אזוי, ווען א מאן וויל מקדש זיין א נערה, איז א נערה, האט מען געזען, ווי אזוי איז מען מקדש א נערה? דורכ'ן טאטן, דהיינו ווי לאנג זי איז נישט קיין בוגרת, איז די טאטע דער וואס איז מקדש, און ממילא, זאגט רבא, אז טאמער איינער העט שרייבן אין א שטר בתך מאורסת לי און ער געט עס פאר'ן טאטן, איז אוודאי די קידושין חל, אבער רבא לייגט צו נאך מער, וואס איז טאמער ער געט דעם שטר פאר'ן טאכטער, שטייט אין די שטר בתך מקודשת לי, און ער געבט דעם שטר פארן טאכטער פארן נערה אליין, איז אויך דא, זאגט רבא, די קידושין איז חל, טאמער די טאכטער טוט עס מדעתו פון איר טאטע. דהיינו היות וואס מען רעדט דא פון א נערה, וואס א נערה איז מער נישט קיין קטנה, זי קען שוין פועל'ן חלות'ן, זי קען שוין מאכן א מקח און ממכר, זי קען שוין טון געוויסע זאכן, און ממילא טאמער איר טאטע איז מסכים אז זי זאל אננעמען דעם שטר, איז אוודאי קען מען אזוי אויך פועל'ן א קידושין, אבער ווי רבא לייגט צו והוא שלא בגרה, דאס איז נאר כל עוד זי איז נישט קיין בוגרת, ווייל ברגע וואס זי איז א בוגרת דארף זי שוין מער נישט איר טאטנס רשות, נאר דעמאלטס איז מען איר מקדש דירעקט אפילו אנעם טאטן. זאגט רבא ווייטער, כתב לה, על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בה שווה פרוטה הרי את מקודשת לי, הרי את לי לאינתו הרי את מאורסת לי, מקודשת בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מדעתה, והוא שבגרה, דהיינו דא רעדט רבא פון א בוגרת, איז ביי א בוגרת, זאגט רבא, טאמער איינער העט שרייבן א שטר פאר א בוגרת הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי, און ער געט עס פארן בוגרת, איז אוודאי די קידושין חל, לייגט רבא צו, אז די זעלבע זאך העט זיין טאמער מען געט עס פאר איר טאטע, פאר די טאטע פונעם בוגרת, איז טאמער די בוגרת איז מסכים איר טאטע זאל דאס נעמען, דהיינו די טאטע איז איר שליח, איז דעמאלטס אוודאי העט די קידושין אויך חל זיין, ווייל איר טאטע קען זיין איר שליח. אבער, ווייטער, דאס איז נאר והוא שבגרה, כל עוד זי איז א בוגרה, ווייל טאמער זי איז נישט קיין בוגרה, איז קען זי נישט אליין פועל'ן איר קידושין, נאר עס דארף זיין מיט דעת פונעם טאטן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בעי רבי שמעון בן לקיש האט ריש לקיש געפרעגט אן איבעיא, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו, דהיינו, דער שטר אירוסין א שטר קידושין, וואס איז טאמער מען האט עס געשריבן שלא לשמה, דהיינו דער מאן לאמיר זאגן האט געשריבן א שטר אירוסין פאר איין פרוי, שפעטער האט ער מחליט געווען ער וויל עס נוצן פאר א צווייטע פרוי, דהיינו מ'האט עס נישט געשריבן לשמה פונעם צווייטן פרוי, איז קען מען דאס נוצן אויף צו מקדש זיין די צווייטע פרוי צו נישט? איז ריש לקיש מבאר די צדדי הספק, זאגט ריש לקיש, פון איין זייט קען מען זאגן, הוויות ליציאות מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה, אף הוויה בעינן לשמה, דהיינו היות וואס די תורה האט מקיש געווען הוויה ליציאה קידושין צו גיטין, איז אזוי ווי א גט דארף מען שרייבן לשמה, איז דאס אויך א שטר קידושין דארף מען אויך שרייבן לשמה? או דילמא, אדער אפשר ניין? הוויות להדדי מקשינן, מה הוויה דכסף לא בעינן לשמה, אף הוויה דשטר לא בעינן לשמה, דהיינו אפשר איז מען מקיש אלע דרכי הקידושין, דהיינו כסף, שטר און ביאה, איז אזוי ווי כסף דארף נישט זיין לשמה ווייל די מטבע איז דאך נישט לשמה שטייט בכלל נישט קיין נאמען אין די מטבע, איז די זעלבע זאך די שטר דארף אויך נישט זיין לשמה, זאגט די גמרא, בתר דבעיא הדר פשטה, נאך וואס ריש לקיש האט געהאט די בעיא האט ער אליין פושט געווען דעם ספק, אז הוויה ליציאה מקשינן, דאמר קרא ויצאה והיתה, דהיינו היות וואס די גאנצע דין פון קידושי שטר לערנט מען דאך ארויס פון דעם היקש פון הוויה ליציאה, איז במילא איז מען עס מקיש אינגאנצן, אז אזוי ווי די יציאה די גט דארף זיין לשמה, דארף די שטר קידושין אויך געשריבן ווערן לשמה. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר מ'האט געלערנט, כתבו לשמה ושלא מדעתה. וואס איז טאמער א מאן האט געשריבן א שטר קידושין לשמה, דהיינו ער האט עס געשריבן לשם צו מקדש זיין א געוויסע אישה, אבער עס איז נישט געווען מדעתה, ער האט איר נישט געפרעגט פארדעם צו זי איז מסכים צו נישט בשעת'ן שרייבן, פארשטייט זיך פאר'ן מקדש זיין די פרוי האט ער איר פרעגן ווייל אנישט איז די קידושין סתם אזוי נישט חל, אבער בשעת'ן שרייבן איז עס געווען שלא מדעתה, איז די שאלה איז צי אזא שטר קען מען נוצן אויף קידושין צו נישט, זאגט די גמרא א מחלוקת, רבא ורבינא אמרי מקודשת אז מען קען דאס נוצן, רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת מען קען עס נישט נוצן, זאגט די גמרא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אימא טעמא דידהו ואימא טעמא דידי, זאגט רב פפא איך האב ענק מסביר זיין זייער טעם און מיין טעם, דהיינו סיי רבא רבינא'ס טעם און סיי מיינס און רב שרביא'ס טעם פארוואס זיי זאגן זאגן מקודשת וואס איך זאג אז אינה מקודשת, זאגט רב פפא, אימא טעמא דידהו, קודם האב איך ענק מסביר זיין זייער טעם, זיי האלטן דאך אז מקודשת, ווייסט פארוואס? ווייל דכתיב ויצאה והיתה, מקיש הוויה ליציאה, מה יציאה לשמה ושלא מדעתה, אף הוויה נמי לשמה ושלא מדעתה, דהיינו זאגט רב פפא זייער טעם איז פשוט, היות אז מ'איז דאך מקיש הוויה ליציאה, איז אזוי ווי א גט דארף געשריבן ווערן לשמה, אבער ס'מוז נישט זיין מדעתה, די פרוי דארף בכלל נישט מסכים זיין צו ווערן גע'גט, איז די זעלבע זאך די שטר קידושין, דארף אויך נישט זיין מדעתה. דאס איז זייער טעם. זאגט יעצט רב פפא, ואימא טעמא דידי, לאמיך לאמיך ענק זאגן יעצט מיין טעם פארוואס איך האלט ס'דארף יא זיין מדעתה, זאגט רב פפא, ווייל ויצאה והיתה, מקיש הוויה ליציאה, מה יציאה בעינן דעת מקנה, אף הוויה בעינן דעת מקנה, דהיינו זאגט רב פפא פון די זעלבע היקש קען מען אויך ארויסלערנען אז אזוי ווי ביי א גט דארף מען האבן דעם דעת מקנה, ווער איז די מקנה ביי די גט? די מקנה איז די מאן, ער איז מקנה די פרוי פאר זיך, איז די זעלבע זאך ביי קידושין דארף מען אויך די דעת מקנה, אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט ווער איז דער מקנה ביי די קידושין די פרוי, און ממילא דארף מען האבן די דעת פון דעם פרוי איידער מען שרייבט די שטר קידושין. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבא רבינא פון א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהם, מען טאר נישט שרייבן שטרי אירוסין און שטרי נישואין נאר טאמער ביידע צדדים זענען מסכים, סיי די מאן סיי די פרוי איז מאי לאו, לכאורה וואס מיינט דאס שטרי אירוסין שטרי נישואין? שטרי אירוסין ונישואין ממש, דהיינו לכאורה שטרי אירוסין מיינט א שטר וואס מ'איז מקדש מיט דעם, און שטרי נישואין מיינט א כתובה, און די משנה זאגט אונז אז א שטר וואס מ'איז מקדש מיט דעם דארף האבן די דעת פון ביידע, דארף אויך האבן די דעת פונעם אישה, איז א קלארע סתירה מיט רבא און רבינא וואס זיי האבן געזאגט אז מ'דארף נישט די דעת פונעם פרוי, זאגט די גמרא לא, נישט פון דעם רעדט די משנה, שטרי פסיקתא, דהיינו דאס וואס שטייט דארט שטרי אירוסין שטרי נישואין מיינט נישט די שטר וואס מ'איז מקדש מיט דעם, און ס'מיינט נישט די כתובה, נאר ס'מיינט ווי רש"י זאגט די תנאים, וואס די דרך איז געווען, פאר א חתונה האבן זיך די צדדים געזעצט, די טאטע פון די חתן, די טאטע פון די כלה, און יעדע צד האט זיך אונטערגענומען וואס מ'גייט דא געבן פאר די פאר פאלק, איז דאס, טאמער מען וויל עס אריין שרייבן אין א שטר, דארף זיין דעת שניהם ביידע צדדים דארפן מסכים זיין, וכדרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך לבתך כך וכך, דהיינו טאמער צוויי מחותנים שמועסן זיך אפ צווישן זיך וויפיל יעדע צד גייט געבן פאר די פאר פאלק, זאגט רב גידל אמר רב עמדו וקידשו קנו, והן הן הדברים הנקנים באמירה, דהיינו ברגע וואס די חתן איז מקדש די כלה, איז אטאמאטיש איז די קנין חל, דהיינו די זאכן וואס ביידע צדדים האבן זיך אונטערגענומען איז חל, זיי מוזן טאקע אויספירן, זיי מוזן עס געבן פארן פארפאלק, אפילו ס'איז נישט געווען קיין קנין, ווייל ווי רש"י זאגט, די שמחה וואס איז דא בשעת וואס די חתן איז מקדש די כלה, איז די עלטערן די מחותנים פרייען זיך אזוי שטארק, אז ס'איז דא א גמירות דעת אז זיי גייען עס באמת געבן, און ממילא אפילו ס'שטייט נישט אין א שטר איז די קנין חל, אבער על כל פנים אויף דעם, אויף די סארט זאכן, שטייט דארט אין די משנה אז טאמער מען וויל עס אריין שרייבן א שטר, דא דארף מען האבן דעת שניהם, ווייל ווי רש"י איז מסביר, כל עוד וואס עס שטייט נישט אינעם שטר, איז אוודאי א קנין איז דא, אבער ס'איז א קנין בעל פה, און ממילא מען איז נישט גובה פון נכסים משועבדים, טאמער מען שרייבט עס אריין א שטר קען מען אויך גובה זיין פון נכסים משועבדים, איז מהיכי תיתי די צדדים זענען מסכים עד כדי כך אז מען זאל עס אריין שרייבן א שטר, דערפאר שטייט אין די משנה אז. טאמער מען וויל עס אריין שרייבן א שטר מוזן ביידע צדדים מסכים זיין, אבער ווייטער, די משנה דארט רעדט נישט פון א שטר קידושין, קען אוודאי זיין אז א שטר קידושין קען מען שרייבן שלא מדעת האישה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה ובביאה, אז איינע פון די וועגן ווי מען קען מקדש זיין א פרוי איז מיט ביאה, פרעגט די גמרא מנלן, פון ווי ווייסט מען אז מען קען מקדש זיין א פרוי מיט ביאה? ענטפערט די גמרא, אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן דאמר קרא מען לערנט עס ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק לגבי אן אשת איש וואס האט מזנה געווען כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, איז פון בעולת בעל דרש'נט מען מלמד שנעשה לה בעל על ידי בעילה, דהיינו וויאזוי ווערט א מאן א מאן, וויאזוי ווערט א בעל א בעל, דורך בעולת בעל, דורך בעילה זעהן מיר אז מיט ביאה קען מען מקדש זיין א פרוי. אמר ליה רב זירא לרב אבהו ואמרי לה ריש לקיש לרבי יוחנן, פרעגט רב זירא פון רב אבהו אדער ריש לקיש פרעגט פון רבי יוחנן, איך פארשטיי נישט, כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בביאה? ס'איז פאר דיך פארמיאוסט די לימוד פון רבי וואס רבי האט געדרשנט פון ובעלה אז מ'קען מקדש זיין בביאה? דהיינו אונז האמיר שוין געזעהן אז רבי האט געדרשנט פון דעם וואס שטייט אין פסוק כי יקח איש אישה ובעלה, פון ובעלה האט ער געדרשנט אז מ'קען מקדש זיין מיט ביאה, איז וואס ברענגט דא רבי יוחנן די פסוק פון בעולת בעל? מ'דארף נישט די פסוק פון בעולת בעל, אונז האמיר דאך שוין די פסוק וואס רבי האט געברענגט, דאס וואס שטייט ובעלה, ענטפערט די גמרא, ענטפערט רבי יוחנן, אדער רבי אבהו, אי מהתם, הוה אמינא, עד דמקדש והדר בעיל, קא משמע לן, דהיינו ענטפערט רבי יוחנן, אז ווען ס'וואלט נאר געווען די פסוק פון כי יקח איש אישה ובעלה, וואלט איך געזאגט אז ווייסט וויאזוי מ'איז מקדש א פרוי? דורך דעם אז מ'טוט צוויי זאכן, כי יקח איש אישה, קודם איז מען מקדש די פרוי מיט געלט, און נאכדעם ובעלה, נאר טאמער מען טוט די צוויי זאכן איז די פרוי מקודשת, אבער מען טוט איינע פון די צוויי זאכן נישט, דערפאר דארף מען אויך די פסוק בעולת בעל, וואס פון בעולת בעל זעט מען אז איינע פון די צוויי איז גענוג, אז ביאה אליין איז גענוג, איז יעצט אז איך ווייס אז ביאה אליין איז גענוג, יעצט קענסטו שוין פארשטייט זיך טייטשן אויך די פסוק ובעלה אז ס'מיינט ביאה אליין, אבער טאמער ס'וואלט נאר געווען די פסוק ובעלה וואלט איך געזאגט אז בעלה העלפט אבער נאר נאך קידושין, דהיינו די איינציגסטע וועג צו מקדש זיין א פרוי איז קודם מיט געלט און נאכדעם מיט א ביאה. פרעגט אבער די גמרא, וואס וואלט געווען די הוה אמינא צו זאגן אזוי? וועם וואלט בייגעפאלן אז די איינציגסטע וועג צו מקדש זיין א פרוי איז דורך דעם אז מען געבט איר קודם געלט און נאכדעם איז מען איר בועל? מתקיף לה רב אבא בר ממל, פרעגט רב אבא בר ממל ווער וואלט אזוי געטראכט? אם כן, טאמער באמת ס'איז אזוי, איז אויב אזוי נערה המאורסה דאמר רחמנא בסקילה היכי משכחת לה, דהיינו, שטייט אין פסוק אז טאמער איינער וואוינט מיט א נערה המאורסה קריגט ער סקילה, דהיינו טאמער א מענטש זינדיגט מיט אשת איש איז קריגט ער חנק, טאמער מען זינדיגט מיט א נערה מאורסה קריגט מען סקילה, אבער עס איז דא דריי תנאים וואס מוזן נתקיים ווערן ווען א מענטש וואוינט מיט א נערה מאורסה, די ערשטע זאך איז זי דארף זיין א נערה, טאמער זי איז א בוגרת איז נישטא קיין סקילה, די צווייטע זאך איז זי דארף זיין א מאורסה, טאמער זי איז נישט קיין מאורסה זי איז א נשואה, איז נישט דא קיין סקילה, און די דריטע תנאי איז, זי דארף זיין א בתולה, טאמער זי איז א בעולה, טאמער איינער האט שוין געוואוינט מיט איר, איז נישט דא קיין סקילה. איז אויב אזוי פרעגט רב אבא בר ממל, טאמער דו ווילסט מיר זאגן אז ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די איינציגסטע וועג ווי מ'קען מקדש זיין א פרוי איז מיט געלט און ביאה, אויב אזוי ווי איז שייך סקילה ווען איינער וואוינט מיט א נערה המאורסה? אי דאקדיש והדר בעיל בעולה היא, אי דאקדיש ולא בעיל לאו כלום הוא. דהיינו טאמער די איינציגסטע וועג ווי מ'קען מקדש זיין א פרוי איז מיט קידושין צוזאמען מיט ביאה, אויב אזוי איז קיינמאל נישט דא א נערה המאורסה, ווייל ממה נפשך, טאמער איר מאן, די איר אמת'ע מאן, האט איר נאר מקדש געווען און נישט בועל געווען, איז פשט די קידושין האט זיך נאכנישט געענדיגט, איז אוודאי נישט דא קיין סקילה ביי דעם. ווייטער טאמער האט איר יא בועל געווען, איז זי שוין מער נישט קיין בתולה, איז ווייטער נישט דא קיין סקילה, איז ווען וועט זיין א היכי תימצי פון א נערה המאורסה? איז פון דעם אז מען זעט אין די תורה אז ס'איז דא א פרשה פון נערה המאורסה, איז זעהן מיר דא אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין הוה אמינא צו זאגן אז קידושין מיינט כסף און אויך ביאה, איז וואס זאגסטו מיר אז מען דארף א פסוק פון בעולת בעל אונז צו זאגן דעם דין? זאגט די גמרא, אמרוה רבנן קמיה דאביי משכחת לה כגון שבא עליה ארוס שלא כדרכה, דהיינו האבן די חכמים אין בית מדרש פון אביי פארענטפערט אז ס'איז נישט ריכטיג, דהיינו אוואדע וואלט געקענט זיין א הוה אמינא אז די איינציגסטע וועג צו מקדש זיין א פרוי איז קודם מיט כסף און נאכדעם מיט ביאה, טאמער מ'האט נאכנישט געמאכט קיין ביאה איז די קידושין נישט חל, איי אויב אזוי ווי איז שייך א נערה המאורסה וואס איז א בתולה? איז אויף דעם האבן די תלמידים דארטן אין בית מדרש פון אביי געענטפערט אז ס'איז שייך דארט ווי איר מאן האט געוואוינט מיט איר שלא כדרכה, דהיינו איר מאן האט איר מקדש געווען מיט געלט און נאכדעם האט ער געוואוינט מיט איר שלא כדרכה, קומט אויס זי איז נאך אלץ א בתולה, יעצט טאמער איינער עט וואוינען מיט איר, עט יענער קריגן סקילה. אבער אויב אזוי אמר להו אביי, זאגט אביי צו די תלמידים דארט עטס זענטס נישט גערעכט, ווייל עד כאן לא פליגי רבי ורבנן, ווען האבן זיך רבי און די חכמים געקריגט, באלד עט מען זעהן די מחלוקת רבי און די חכמים, אלא באחר, אבל בעל דברי הכל אם בא עליה שלא כדרכה עשאה בעולה, דהיינו מ'עט זעהן א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, ווען א מענטש וואוינט מיט א פרוי שלא כדרכה, צו יעצט ווערט זי אויס בתולה צו נישט, אזא מחלוקת איז דא, אבער ווי אביי זאגט די מחלוקת איז נאר ביי א פרעמדע מענטש, ביי א מאן איז לית מאן דפליג אז טאמער א מאן האט געוואוינט מיט זיין פרוי שלא כדרכה איז בתולה איז זי מער נישט, איז ווייטער טאמער די מאן האט געוואוינט מיט איר שלא כדרכה איז זי מער נישט קיין בתולה איז ווייטער נישט דא קיין סקילה, טאמער איינער האט געזינדיגט מיט איר. יעצט, דרך אגב, איידער מען גייט ווייטער, ברענגט טאקע די גמרא די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, מאי היא, ווי איז די מחלוקת, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, באו עליה עשרה אנשים ועדיין היא בתולה, כולם בסקילה, דהיינו, טאמער צען מענטשן וואוינען מיט א נערה המאורסה שלא כדרכה, קיינער האט איר נישט געמאכט אויס בתולה, איז אלע צען מענטשן קריגן סקילה, אזוי זאגן די חכמים, רבי אומר רבי קריגט זיך רבי זאגט אומר אני הראשון בסקילה וכולם בחנק רבי האלט אז דער ערשטער וואס האט געוואוינט מיט איר דעמאלטס איז זי נאך געווען א בתולה איז ער קריגט סקילה אבער די אנדערע ניין קריגן חנק אפילו אלע האבן געוואוינט שלא כדרכה על כל פנים זאגט אביי די מחלוקת איז נאר ווען פרעמדע מענטשן וואוינען מיטן פרוי אבער א מאן וואס וואוינט מיט זיין פרוי איז כולי עלמא מודה אפילו שלא כדרכה ווערט זי אויס בתולה. איז טאמער ביסט גערעכט אז ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען מאכן קידושין איז מיט כסף און ביאה, אויב אזוי עט נישט זיין קיין היכי תמצא פון א נערה מאורסה וואס מ'קען זינדיגן מיט איר. אמר ר' נחמן בר יצחק, זאגט ר' נחמן בר יצחק נישט ריכטיג, משכחת לה, כגון שקידשה בשטר, הואיל וגומר ומוציא, גומר ומכניס. דהיינו זאגט ר' נחמן בר יצחק ביסט נישט גערעכט. פארוואס? ווייל די הוה אמינא וואס אונז וואלט מיר געהאט אז די איינציגסטע וועג צו מקדש זיין א פרוי איז מיט כסף און ביאה, דאס איז נאר ווען מען רעדט פון קידושי כסף און פון קידושי ביאה, אז די איינציגסטע וועג ווי מען קען שאפן א קידושין איז מיט ביידע צוזאמען. אבער קידושי שטר, דארט וואלט יעדער מודה געווען אז א שטר אליין איז גענוג, ווייל אזוי ווי א שטר, ווען מען גט א פרוי מיט א שטר האקט עס אפ אינגאנצן, עט אויך יעדער מודה זיין אז ווען מ'איז מקדש מיט א שטר שאפט עס א גאנצע קידושין. איז אויב אזוי זאגט ר' נחמן בר יצחק שטימט שוין אלעס זייער גוט. דהיינו א נערה מאורסה ווי איז שייך א נערה מאורסה? טאמער א מאן האט מקדש געווען א מיידל מיט א שטר, מיט דעם איז זי געווארן א נערה מאורסה, יעצט אז א צווייטער עט זינדיגן מיט איר, איז אוודאי וועט יענער קריגן סקילה. ווייטער לגבי קידושי כסף און קידושי ביאה, דארט וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די איינציגסטע וועג וויאזוי מ'קען דאס מאכן איז ווען מ'טוט זיי ביידע צוזאמען, דערפאר האט ר' יוחנן געדארפט די פסוק פון בעולת בעל צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי אז מיט ביאה אליין קען מען מקדש זיין און מיט קידושין אליין קען מען מקדש זיין זאגט יעצט די גמרא ורבי יוחנן האי ובעלה מאי עביד ליה נאכדעם וואס אונז זעהן מיר אז רבי יוחנן לערנט ארויס קידושי ביאה פון בעולת בעל וואס טוט רבי יוחנן מיט די ובעלה וואס רבי האט גע'דרשנ'ט ובעלה צו מרבה זיין קידושי ביאה ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה אז זו נקנית בביאה ואין אמה העבריה נקנית בביאה פון ובעלה דרשנ'ט רבי יוחנן אז דווקא א פרוי קען מען קונה זיין בביאה, אבער א אמה עבריה קען מען נישט קונה זיין בביאה. וואס וואלט געווען די הוה אמינא צו זאגן אז א אמה עבריה קען מען קונה זיין בביאה? ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט תיתי בקל וחומר מיבמה, אז מ'זאל מאכן א קל וחומר פון יבמה אז וואס? אז מה יבמה שאין נקנית בכסף, נקנית בביאה, מה דאך א יבמה וואס מ'קען נישט קונה זיין מיט געלט, אבער מיט ביאה קען מען קונה זיין, זו שנקנית בכסף אינו דין שנקנית בביאה, איז כל שכן א אמה עבריה, וואס מ'קען יא קויפן מיט געלט, איז אוודאי און אוודאי זאל מען קענען קויפן מיט ביאה, איז דערפאר דארף מען ובעלה צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי. איי פרעגט די גמרא, וואסע מין קל וחומר איז דאס? מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, די יבמה איז דאך זקוק צום מאן, דהיינו אפילו איידער וואס די יבם וואוינט מיט איר, איז זי זקוק צו אים, זי טאר נישט חתונה האבן מיט קיינעם ווילאנג ער מאכט נישט יבום אדער חליצה, איז דערפאר דארט אפשר העלפט ביאה צו צו ענדיגן די זאך, אבער מהיכי תיתי אז מ'זאל פון דארט קענען ארויסלערנען אז מ'קען קויפן א אמה עבריה מיט ביאה? נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש,

און ממילא, היות וואס די תורה זיי מקיש געווען, זאל איך אפשר קענען ארויסלערנען פון דעם היקש, אז מה אחרת מקניא בביאה, אף אמה עבריה מקניא בביאה, אז אזוי ווי מען קען קויפן א צווייטע פרוי, מען קען מקדש זיין א צווייטע פרוי מיט ביאה, איז אויך די אמה עבריה קען מען קויפן מיט ביאה, קא משמע לן, דערפאר האלט ר' יוחנן, פאר דעם דארף מען האבן ובעלה, צו זאגן אז ס'איז נישט אזוי, אז מען קען נישט קויפן א אמה עבריה מיט ביאה. איי פרעגט די גמרא ורבי, האי סברא מנא ליה, רבי, וואס רבי לערנט פון ובעלה אז מען קען מקדש זיין א פרוי מיט ביה, איז פון ווי ווייסט ער אז מען קען נישט קויפן א אמה עבריה מיט ביה? זאגט די גמרא ווייל אם כן, לכתוב רחמנא ובעל, מאי ובעלה, פון די איבריגע ה', שמע מינה תרתי, דרשנ'ט רבי צוויי זאכן פון ובעלה סיי אז מען קען קונה זיין א אישה מיט ביה, און סיי אז מען קען נישט קונה זיין א אמה עבריה מיט ביה. איי פרעגט די גמרא, ולרבא דאמר בר אהינא אסברה לי רבא זאגט אין דף נ"א אז בר אהינא האט מיר מסביר געווען א לימוד כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין לביאה הוו קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין מאי איכא למימר דהיינו מ'וועט זעהן דף נ"א זאגט דארט רבא א דין אזוי אז טאמער ס'איז געגאנגען א מענטש ער איז געגאנגען צו א טאטע פון צוויי טעכטער און ער האט געגעבן קידושין געלט פאר יענע טאטע און ער האט געזאגט מיט די געלט בין איך מקדש איינע פון דיינע טעכטער נישט געזאגט וועלכע און די טאטע האט עס אנגענומען, זאגט דארט רבא א דין אז ביידע טעכטער זענען נישט מקודש, פארוואס? ווייל היות וואס די מאן קען נישט יעצט וואוינען מיט קיין איינס פון די טעכטער, ווייל אויף יעדע טאכטער איז דא א ספק אפשר איז די טאכטער זיין פרוי, פון די צווייטע זייט אפשר די טאכטער איז אחות אשתו, די שוועסטער פון זיין פרוי, ווייל קען זיין די אנדערע טאכטער די פרוי, וואס מיט אחות אשתו טאר מען נישט וואוינען, איז היות וואס די מאן קען נישט וואוינען מיט קיין איינס פון די טעכטער קומט אויס ס'איז קידושין וואס זענען נישט מסורין לביאה, מען קען נישט וואוינען דא, מיט קיין איינע פון זיי, אזא סארט קידושין איז נישט קיין קידושין, פון וואו לערנט מען עס ארויס? פון דעם פסוק, פון כי יקח איש אשה ובעלה, דרש'ט מען אז דווקא א פרוי וואס איז ובעלה וואס מען קען בועל זיין איז די קידושין חל, אז נישט איז די קידושין סתם אזוי נישט חל, איז אבער אקאפנים זעהט מען אז מען לערנט דא אויס נאך א לימוד פון ובעלה, איז רבי האט מען דאך יעצט געשמועסט, לערנט שוין ארויס צוויי לימודים פון ובעלה, איז וואס א דריטע לימוד אויכעט? זאגט די גמרא יא, מען קען ארויסלערנען א דריטע לימוד אויכעט, פארוואס ווייל אם כן נכתוב קרא או בעלה, פארוואס שטייט נישט אין פסוק כי יקח איש אישה או בעלה, וואס פון דעם קען מען ארויסלערנען ביידע לימודים סיי אז מען קען מקדש זיין א פרוי מיט ביה, און סיי אז מען קען נישט מקדש זיין אדער קונה זיין א אמה עברייה מיט ביה, פארוואס דארף שטיין ובעלה? פון ובעלה דרש'ט מען מאי ובעלה שמע מינה כולהו פון ובעלה דרש'ט מען אויך דעם דריטן דין אז א פרוי וואס איז נישט מסורה לביאה איז די קידושין נישט חל ווייל אז ס'שטייט כי יקח איש אשה ובעלה איז פשט ס'איז איין לאנגע המשך אז ווען העלפט כי יקח איש אשה ווען העלפט קידושין נאר אויב ובעלה נאר טאמער מ'קען איר בועל זיין טאמער מ'קען איר נישט בועל זיין איז די קידושין נישט חל פרעגט אונז די גמרא ורבי האי בעולת בעל מאי עביד ליה וואס טוט רבי מיט די בעולת בעל וואס רבי יוחנן דרשנט פון דארט אז מען קען מקדש זיין בביאה רבי האט דאך א צווייטע לימוד די ובעלה און וואס טוט רבי מיט בעולת בעל ענטפערט די גמרא האי מיבעי ליה בעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה ואין אחר עושה אותה בעולה שלא כדרכה דהיינו רבי לערנט פון בעולת בעל אז ווען א מאן וואוינט מיט זיין אייגענע פרוי שלא כדרכה, קוקט מען איר מער נישט אן ווי א בתולה, מען קוקט איר אן ווי א בעולה, אבער ווען א פרעמדע מענטש וואוינט מיט א פרוי שלא כדרכה, דעמאלטס הייסט זי נאך אלץ א בתולה. פרעגט אבער די גמרא, איז עס דען אזוי? רבי האלט דען פון דעם לימוד? ומי אית ליה לרבי האי סברא? והתניא, מ'האט דאך פריערט געזען א ברייתא, באו עליה עשרה אנשים, ועדיין היא בתולה, כולם בסקילה, רבי אומר, אומר אני, הראשון בסקילה, וכולם בחנק. פריערט האט מען געזען די ברייתא האט גערעדט פון א ציור וואס צען מענטשן האבן געוואוינט מיט א נערה מאורסה שלא כדרכה, איז די חכמים תנא קמא האלטן אז אלע צען קריגן סקילה, רבי זאגט ניין, די ערשטע קריגט סקילה די אנדערע ניין נישט, ווייל די אנדערע ניין האבן שוין נישט געוואוינט מיט א בתולה, איי ווי שטימט עס? האמיר דאך יעצט געזען אז רבי דרשנ'ט פון בעולת בעל אז נאר א מאן מאכט א פרוי אויס בתולה מיט א בעילה שלא כדרכה, אבער א פרעמדער נישט, איז אויב אזוי וואלט רבי אויך געדארפט האלטן אז ווען צען פרעמדע מענטשן וואוינען מיט א נערה מאורסה שלא כדרכה, איז אלע צען זאלן קריגן סקילה ווייל קיינער האט זי נישט געמאכט אויס בתולה. אמר רב זיירא, ענטפערט רב זיירא, מודה רבי לעניין קנס דכולהו משלמי, דהיינו, די ברייתא פון די ברייתא פרעגט מען נישט קיין קשיא, די ברייתא רעדט פון א חיוב מיתה, חיוב מיתה סקילה דארט האלט טאקע רבי אז נאר די ערשטע קריגט סקילה די אנדערע ניין נישט, אבער ס'איז דא א צווייטע פלאץ וואס דאס איז לעניין קנס וואס די דין איז אז איינער וואס איז מאנס אדער איז מפתה א מיידל דארף באצאלן קנס פארן טאטן, איז דארט עט רבי האלטן אז אלע צען וועלן דארפן באצאלן קנס, ווייל קיינער האט איר נישט געמאכט אויס בתולה לענין קנס. איי פארוואס טאקע מאי שנא מקטלא, פארוואס ווען סקומט צו מיתה זאגט רבי נאר די ערשטע באקומט סקילה, נאכדעם וואס די ערשטע האט געוואוינט מיט איר איז זי געווארן אויס בתולה די רעשט קריגן נישט קיין סקילה, און לענין קנס, קוקט מען איר נאך אלץ אן ווי א בתולה אלע צען דארפן באצאלן קנס, זאגט די גמרא, ווייל שאני התם דאמר קרא ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, היות דאס שטייט אין פסוק ביי א נערה מאורסה אשר שכב עמה לבדו, וואס איז די לבדו? איז פון לבדו דרשנ'ט רבי אז נאר דער ערשטע ער קריגט סקילה, אבער אלע וואס וואוינען נאך דער ערשטע זיי קריגן נישט קיין סקילה, דהיינו רבי האט א שפעציעלע לימוד לענין מיתת סקילה, אז נאר די ערשטע קריגט סקילה, אבער לגבי אלע אנדערע ענינים האלט רבי אויכעט אז מען דרשנ'ט פון די בעולת בעל אז נאר א מאן קען מאכן א פרוי אויס בתולה מיט א ביאה שלא כדרכה אבער א פרעמדע נישט, און מילא טאמער צען פרעמדע מענער עלן מענה זיין א נערה בתולה עלן אלע צען דארפן באצאלן קנס ווייל קיינער האט איר נישט געמאכט אויס בתולה. זאגט די גמרא יעצט ורבנן האי לבדו מאי עבדי ליה, די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי און זיי האלטן אויך לענין מיתה אז אלע צען קריגן סקילה, וואס דרש'ן זיי פון לבדו? זאגט די גמרא. מיבעי ליה לכדתניא, זיי נוצן דעם לבדו פאר אן אנדערע דרשה אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט שטייט אין פסוק ומתו גם שניהם עד שיהיו שוין כאחד, דברי רבי אושעיא, דהיינו רבי אושעיא האלט אז פון דעם וואס שטייט אין פסוק ומתו גם שניהם, די פסוק רעדט דארט פון א אשת איש וואס האט געזינדיגט, זאגט די פסוק אז ביידע שטארבן סיי די מאן סיי די פרוי ביידע וואס האבן געזינדיגט, איז רבי אושעיא דרש'נט אז. עד שיהיו שווין כאחד דהיינו ס'מוז זיין אז ביידע זאל מען קענען הרג'ענען, וואס איז טאמער די מיידל איז געווען א קטנה וואס א קטנה קען מען נישט הרג'ענען, דעמאלטס האלט רבי יאשיה מען הרג'עט אויך נישט די מאן וואס האט געזינדיגט מיט איר, אזוי זאגט רבי יאשיה, רבי יונתן אומר רבי יונתן קריגט זיך און ער דרש'נט פון אן אנדערע פסוק ומת האיש אשר שכב עמה לבדו אז פון לבדו דרש'נט ער אז ס'איז יא דא א מושג אז אפילו מען קען איר נישט הרג'ענען הרג'עט מען די מאן אליין, זי איז טאקע א קטנה, אבער די מאן הרג'עט מען. איז דאס נוצן די חכמים די לבדו, דאס איז א דרשה וואס זיי דרש'נען פון דעם לבדו זיי האלטן טאקע ווי דער רבי יונתן. זאגט יעצט די גמרא, ורבי יוחנן, האי סברא מנא ליה, דהיינו מיר האבן דאך יעצט געזען אז יעדער איז מודה, רבי איז אויך מודה, אז פון בעולת בעל דרש'נט מען אז נאר א מאן קען מאכן זיין פרוי אויס בתולה מיט א ביאה שלא כדרכה, אבער אנדערע מענטשן נישט, על כל פנים לענין קנס. איז פון ווי ווייסט ר' יוחנן די לימוד? ר' יוחנן נוצט דאך בעולת בעל, צו ארויסלערנען פשוט אז ס'איז דא אזא זאך ווי קידושי ביאה, זאגט די גמרא ווייל אם כן נכתוב קרא בעולת איש, טאמער די פסוק וואלט נאר געוואלט מחדש זיין די ענין פון קידושי ביאה, וואלט די פסוק געקענט זאגן בעולת איש, מאי בעולת בעל, שמע מינה תרתי, דאס אז די פסוק האט געזאגט בעולת בעל, איז פשט מ'קען ביידע זאכן ארויסלערנען פון דא סיי אז מ'קען מקדש זיין א אישה בביאה, און סיי, בעולת בעל, אז נאר איר מאן איז מיט זיין ביאה שלא כדרכה מאכט ער איר אויס בתולה, אבער א צווייטע מענטש מאכט איר נישט אויס בתולה מיט דעם וואס ער וואוינט מיט א מיידל שלא כדרכה.